מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת יומא דף כ"ו עמוד א'. לאמיר אנהייבן ביי די משנה. זאגט די הייליגע משנה, הפייס השלישי, דעם דריטן פייס. מ'האט שוין גערעדט פון די ערשטע פייס וואס דאס איז געווען פאר תרומת הדשן. מ'האט גערעדט פון דעם צווייטן פייס וואס דאס איז געווען פאר די תמיד של שחר, מיט אפאר אנדערע עבודות וואס איז געקומען מיט דעם צוזאמען. און יעצט קומט מען צו הפייס השלישי, דעם דריטן פייס. וואס איז דאס? האט מען אויסגערופן, חדשים לקטורת בואו והפיסו. דער וואס האט נאך נישט געמאכט דעם קטורת, חדשים, דער וואס האט עס נאך קיינמאל נישט געהאט געמאכט, קומטס צוזאמען, לאמיר זיך צוזאמנעמען, מען גייט דא מאכן נאכאמאל א פייס. ורביעי, די פערדע פייס, חדשים עם ישנים, דא האט מען שוין גענוצט כהנים וואס האבן שוין געהאט אמאל געוואונען, כהנים וואס האבן נאך נישט געהאט געוואונען, און וואס איז געווען דער פייס פאר? מי מעלה איברים מן הכבש למזבח. ווער קען ארויף נעמען פונעם כבש אויף די מזבח די שטיקלעך וואס מען האט ארויף געלייגט דארטן? אזוי ווי שטייט אין די פריערדיגע משנה אז ווען מען האט צושניטן די בהמה האט מען נאך נישט גלייך ארויף געלייגט אלעס אויפן מזבח און פארברענט נאר מען האט עס ארויף געלייגט אויפן אונטערן חלק פונעם כבש און אונז האבן געהאט דא פינף שיטות וואס איז געווען די סדר וויאזוי מען האט עס ארויף געלייגט אבער על כל פנים מען האט עס ארויף געלייגט אויפן כבש עס האט געווארט דארטן ביז נאכדעם וואס מען האט געמאכט דעם קטורת און נאכדעם יעצט מען האט געמאכט דעם קטורת האט מען געמאכט דעם פערדן פייס מי מעלה איברים מן הכבש למזבח. זאגט די גמרא, תנא, מעולם לא שנה אדם בה, זאלסטו וויסן, מען האט קיינמאל נישט געלאזט א כהן זאל צוויי מאל איבערמאכן דעם קטורת, איינמאל דאס האסטו געמעגט מאכן, אבער צוויי מאל דאס איז קיינמאל נישט געווען. פרעגט גמרא מאי טעמא וואס די סיבה? אמר רבי חנינא זאגט רבי חנינא מפני שמעשרת, ס'איז א סגולה אויף עשירות, ס'מאכט רייך, נישט א סגולה, ס'מאכט רייך, פאר דעם האט מען געוואלט יעדן איינעם געבן די אפערטוניטי, איז וויל מען נישט די כהן זאל עס אפאר מאל איבערמאכן, איז פאר דעם האט מען אייביג גענומען א כהן וואס ער האט עס נאך קיינמאל נישט געמאכט, און ער זאל אויך זוכה זיין צו די ברכה פון עשירות. אמר ליה רב פפא לאביי, פרעגט רב פפא צו אביי, מאי טעמא? זיי מיר מסביר למעשה וואס די סיבה, פארוואס ברענגט דאס צו צו עשירות, און וואו זעט מען דאס אין די פסוקים? זאגט ער אזוי, אילימא משום דכתיב ישימו קטורה באפך, וכתיב בתריה ברך השם חילו. פרעגט אים אפשר פון די פסוקים אין וזאת הברכה, אין די פסוק שטייט יורו משפטיך ליעקב, א ברכה צו שבט לוי, דו העסט זיין דער וואס וועט מאכן די משפט פאר יעקב, און ווייטער ותורתך לישראל, דו העסט אויסלערנען די תורה פאר כלל ישראל, ישימו קטורה באפך, דו העסט ברענגען דעם קטורת פארן באשעפער. אדער אנדערע טייטשן באפך, אין א זמן ווען עס איז דא א חרון אף, עסטו ברענגען דעם קטורת מיט דעם עסטו ראטעווען כלל ישראל, וכליל על מזבחך, און עולות עסטו ברענגען לרצון פארן באשעפער אויפן מזבח. און די פסוק גייט ווייטער, ברך השם חילו, די פסוק זאגט דער אייבערשטער בענטשט די נכסים, חילו זענען די נכסים. איז קלערט ער, אפשר דאס דער מקור, וויבאלד שוין שטייט ישימו קטורה באפך, און די קומענדיגע פסוק הייבט זיך אן ברך השם חילו, זעה איך אה, דער וואס מאכט דעם קטורת, ער איז זוכה צו עשירות. און אויף דעם פרעגט ער איין מינוט, אי הכי עולה נמי? ביי עולה וואלט געדארפט געשען די זעלבע זאך. הא כתיב וכליל על מזבחך, ס'שטייט דאך וכליל על מזבחך, און גלייך נאכדעם ברך השם חילו. איז פארדעם וואס איז געווען די קטורת אזוי שפעציעל, אז מ'האט קיינמאל נישט געלאזט קיינעם איבערמאכן, האסט עס איינמאל שוין געהאט געמאכט, לאז א צווייטן, מה שאין כן קרבן תמיד, דאס איז דאך געווען א קרבן עולה. האט מען געלאזט איבערמאכן, האסט שוין געמאכט, מאכט גארנישט, דער וואס געווינט דעם גורל, אים לאזט מען עס מאכן. איז פאר דעם פרעגט ער וואס איז דא די חילוק, אויב דאס איז די מקור די פסוק, לכאורה וואס איז די חילוק צווישן קרבן תמיד מיטן קטורת. אמר ליה ענפערט אים, הא שכיחא, הא לא שכיחא, זאלסטו וויסן, קרבן תמיד איז א שכיח'דיגע זאך, א זאך וואס איך קען בעצם מאכן ווען איך וויל, יעדער קען מחליט זיין מארגן וויל איך ברענגען א קרבן עולה, ס'איז נישט א זאך וואס איך קען נישט ברענגען, א קטורת, דאס איז נאר צוויי מאל א טאג, איינמאל אינדערפרי, איינמאל נאכמיטאג האט מען געברענגט דעם קטורת, דו קענסט נישט קומען זאגן, איך וויל היינט מנדב זיין א קטורת. ס'שמעקט מיך, איך וויל אנשטאט שלמים, איך וויל ברענגען א קטורת. נישט דא אזא זאך. איינס אינדערפרי, איינס נאכמיטאג און מער איז נישט דא. איז פאר דעם זאגט ער ברך השם חילו, ס'גייט מ ס, ס'מסתבר צו זאגן אז די ברך השם חילו, אז איך האב דא א טשויס, זאל עס גיין אויפן עולה וואס איך קען מאכן א גאנצע צייט, אדער זאל עס גיין אויפן קטורת, וואס דאס איז א זאך וואס איך קען נישט מאכן א גאנצע צייט, אוודאי גייט עס אויפן קטורת, און פאר דעם די קטורת, דאס איז חל די ברכה, דארטן באקומסטו די עשירות. אנדערע ווילן מסביר זיין זאגן וואס עפעס? למעשה אין דעם זעלבן פסוק שטייט דאך וכליל על מזבחך. אויב אזוי פארוואס זאל זיין די וכליל על מזבחך עפעס שוואכער ווי דעם קטורת? ברך השם חילו איז עפעס באגרעניצט צו איינס? ס'איז נאר פאר דעם אדער נאר פאר דעם? אז ס'איז באגרעניצט קען איך דיר זאגן אקעי ווייסט וואס, ס'איז מער מסתבר ס'זאל גיין אויפן קטורת. אבער אז ס'איז נישט באגרעניצט, אויב אזוי וואס איז די פראבלעם? פאר דעם זענען זיי מסביר זאלסטו וויסן ניין בעצם פאר קרבן עולה וועסטו מקריב זיין העסטו אויך באקומען די ברכה פון עשירות נאר וואס מען האט נישט געדארפט מאכן קיין גורל אויף דעם מען האט נישט געדארפט מאכן נאר די גורל פאר די וואס זענען חדשים איינער וואס האט נאך קיינמאל נישט געהאט ווייל בעצם אז דו ווילסט מקריב זיין א עולה דו ווילסט באקומען די ברכה גיי נעם א שעפעלע און גיי דיך מאכן א אייגענע קרבן עולה דאס הייסט איך מוז נישט ווארטן אויף אפערטונעטי ווען קען איך גיין מקריב זיין א קרבן עולה. ס'האט גארנישט מיטן קרבן תמיד, ס'איז די פאקט אז ס'איז א קרבן עולה, וכליל על מזבחך, קרבן עולה, צו ס'איז א קרבן תמיד, צו א פריוואטע קרבן עולה, מאכט נישט קיין שום חילוק. איז פאר דעם דו כהן אז דו ווילסט זוכה זיין צו די ברכה, פיין גיי, מאך איינס. איי וועסטו פרעגן אויב אזוי וואס איז געווען די גאנצע גדלות פונעם קטורת? פארוואס קטורת האט מען געזאגט נאר חדשים? ווייסט וואס, העסט נישט האבן די קטורת העסטו ברענגן א קרבן עולה. נאר די תירוץ איז א שיינע תירוץ. וויבאלד קטורת איז געווען א זאך א יוניק זאך די האסט נישט געקענט מחליט זיין ווען די ווילסט עס מאכן, איז די כהן וואס גייט עס מאכן לייגט אריין ראשו ורובו אין דעם, און ער ווייסט דאס איז זיין אפערטוניטי, איינמאל גייט ער מאכן דעם קטורת, און מער גייט עס מער נישט קענען מאכן. איז פארדעם ווען ער מאכט עס מאכט ער מיטן גאנצן ברען מיט די גאנצע כוונה אלעס ליגט אין דעם, איז אויטאמאטיש באקומט ער אויך די ברכה דערפון, פון ברך השם חילו, באקומט ער עשירות. מה שאין כן קרבן עולה, וואס דער כהן ווייסט זייער גוט, אקעי ווען נישט היינט איז מארגן, ווען נישט מארגן איז איבערמארגן, איך וועל אליינס ברענגען א קרבן, מענטשן וועלן מיך בעטן צו ברענגען א קרבן, כאילו צוקומען צו א קרבן תמיד, צו א קרבן עולה, דאס איז נישט קיין שווערע זאך. איז פאר דעם ווען ער מאכט דעם קרבן האט ער נישט די ריכטיגע כוונה אין דעם, איז אויטאמאטיש די עשירות וואס ליגט אין דעם באקומט ער אויכעט נישט. וואלט ער אבער באמת געהאט די ריכטיגע כוונה ווען ער ברענגט די קרבן עולה, אוודאי וואלט ער זוכה געווען צו די עשירות, ס'שטייט צוזאמען, וכליל על מזבחך, און גלייך די נעקסטע פסוק, ברך השם חילו. נאר וויבאלד זיין כוונה פעלט אים, ווייל סאבקאנשעסלי ווייסט ער דאך אז מארגן קען ער ברענגען נאכאמאל איינס, פאר דעם קטורת, דארטן האט געארבעט די ברכה ווייל ער האט געוואוסט, דאס איז זיין וואנס אין א לייף טיים טשאנס, איז טאקע חל געווען די ברכה, מה שאין כן א קרבן תמיד, אקעי, צו א קרבן עולה, פיין, נישט היינט, איז מארגן, איבערמארגן, פאר דעם האט מען מקפיד געווען אויפן קטורת, אז מ'זאל עס נאר איינמאל קענען ברענגען, און טאקע דורכדעם איז ער זוכה געווען צו די עשירות, און לאז א צווייטן, זאל יענער אויך זוכה זיין. אמר רבא, זאגט רבא, לא משכחת צורבא מרבנן דמורי אלא דאתי משבט לוי או משבט יששכר. זאלסטו וויסן מען טרעפט נישט קיין צורבא מרבנן, אדער מיינט עס א יונגע רב וואס קען שוין גוט פסק'נען, דמורי וואס פסק'נט אלא דאתי משבט לוי או משבט יששכר, נאר די וואס קומען אדער פון שבט לוי אדער פון שבט יששכר. אוואדע דאס מיינט נישט צו זאגן זאלסטו וויסן נאר פון זיי קומען ארויס דיינים, ניין ניין ניין, אוואדע אדער מיינט עס יונגע רבנים וואס האבן שוין אזא שארפקייט אזא קלארקייט זיי קענען פסק'נען, אדער מיינט עס א רוב, א ריזיגע עולם, מען זעט די דיינים, די וואס פארשטייען א שארפקייט זיי קענען פסק'נען זיי קענען אראפלייגן א זאך הלכה למעשה, רוב פון זיי קומט פון שבט לוי אדער שבט יששכר. ער זאגט אזוי, און ער ברענגט דעם פסוק וואס מ'האט יעצט דערמאנט, לוי, שבט לוי דכתיב יורו משפטיך ליעקב, ווי די פסוק זאגט אונז, יורו משפטיך ליעקב, ענק וועלן זיין די וואס גייען פסק'נען פאר כלל ישראל. יששכר, ווי זע איך שבט יששכר? דכתיב, ומבני יששכר יודעי בינה לעתים, לדעת מה יעשה ישראל. זעה איך ווייטער ווי די פסוק זאגט אונז דברי הימים אז מבני יששכר זיי זענען די יודעי בינה לעתים לדעת מה יעשה בישראל, זיי ווייסן פונקטליך וואס מען דארף צו מאכן, זיי קענען פסק'נען, זיי קענען שניידן, זיי קענען אראפלייגן א זאך אזוי ווי עס דארף צו זיין. פרעגט די גמרא ואימא יהודה נמי, פארוואס דערמאנסטו מיר נאר שבט לוי מיט שבט יששכר, וואס מיט שבט יהודה, דכתיב, שטייט דאך אין תהלים יהודה מחוקקי, דוד המלך זאגט יהודה, זיי זענען די וואס מאכן די משפט, זיי זענען די וואס מאכן די חוקים, איז אויב אזוי פארוואס לאזטו אויס שבט יהודה? און אויף דעם ענטפערט די גמרא, אסוקי שמעתא אליבא דהילכתא קאמינא, אוודאי עס איז דא אנדערע גרויסע תלמידי חכמים, גרויסע צדיקים, מענטשן וואס זיצן און הארעווען על התורה ועל העבודה, און דאס איז טאקע געווען יהודה מחוקקי. אבער דער וואס קען שניידן, דער וואס קען פסק'נען און אראפלייגן א זאך ווי עס דארף צו זיין, דאס איז געווען, דאס איז געווען רוב פון שבט לוי מיט שבט יששכר, דאס איז געווען זייער שפעציעלקייט. און דאס איז טאקע וואס די תורה וואונטשט אן, דאס איז טאקע וואס מען זאגט פאר שבט לוי, יורו משפטיך ליעקב, און דאס איז טאקע פאר בני יששכר, לדעת מה יעשה ישראל. אמר רבי יוחנן, גייט רבי יוחנן צוריק יעצט און ער גייט צוריק צום פייס און ער זאגט אזוי, אין מפייסין על התמיד של בין הערבים, זאלסטו וויסן, אויפן תמיד של בין הערבים איז נישט געווען קיין אזא זאך צו גיין מאכן א גורל דערפאר, דאס הייסט אזוי, לאמיר איבער'חזר'ן, מיר ווייסן די ערשטע גורל פונעם טאג איז געווען כדי ווער גייט דא מאכן תרומת הדשן, און מיט דעם שוין מיטקומען די מערכה, און שני גזירי עצים. די צווייטע גורל איז געווען ווער גייט דא ברענגען די תמיד של שחר, ווי די משנה האט שוין אויפגעציילט, מען האט געהאט דרייצן כהנים, מי שוחט, מי זורק, מי מדשן מזבח הפנימי, מי מדשן המנורה, מעלה איברים לכבש, שפעטער סולת, חביתין, יין, ס'איז געווען די גאנצע זאך דרייצן כהנים זענען געווען פאר די צווייטע גורל. יעצט שפעטער מ'איז געגאנגען צום דריטן גורל גלייך צום קטורת, און באלד גיי מיר זעהן און באלד אין די משנה האט אויך געזאגט והרביעי חדשים עם ישנים מי מעלה איברים מן הכבש למזבח, ווי מיר ווייסן פון די משנה ווי מען האט שוין געלערנט פריער דף כ"ב זענען געווען בעצם פיר פייסן דורכן טאג. איז איין מינוט, איך גיי שפעטער ברענגען נאכמאל א קרבן תמיד. ווי האט מען מחליט געווען ווער גייט דאס מקריב זיין? לפי וואס? זאגסט נאר געווען פיר גורלות, וואס איז מיט דעם? און אויף דעם זאגט רבי יוחנן זאלסטו וויסן, אין מפייסין על תמיד של בין הערבים, די תמיד של בין הערבים, די צווייטע תמיד וואס מען ברענגט שפעטער נאכמיטאג, דאס האט מען נישט אויסגעטיילט מיט נאכאמאל מאכן א פרישן גורל. נאר וואס, זאגט רבי יוחנן, אלא כהן שזכה בו בשחרית, זוכה בו ערבית. זאלסטו וויסן, דער כהן וואס ער האט זוכה געווען צו גיין מאכן אינדערפרי די שחיטה, נאכמיטאג גייט ער אויך מאכן די זריקה. די זעלבע די שחיטה, דער וואס האט זוכה געווען צו די זריקה, ער גייט מאכן זריקה. די זעלבע זאך, די ארבעט וואס דו האסט געהאט אינדערפרי, ביים תמיד של שחר, גייסטו אויך מאכן ביים תמיד של בין הערבים. דאס הייסט, זאגט רבי יוחנן, זאלסטו וויסן פארן תמיד של אין די פרי של שחר דארטן איז געווען א פייס, אויפן תמיד של בין הערבים קיין פרישע פייס נישט געווען, נאר וואס דו האסט געטון אין די פרי, עסטו מאכן שפעטער נאכמיטאג אויך. אויף דעם פרעגט די גמרא מיתיבי, לאמיר דיר פרעגן דא, דריי קשיות וועל איך דיר פרעגן, און ער זאגט אזוי, די ערשטע קשיא איז, מיר האבן געלערנט, כשם שמפייסין שחרית, כך מפייסין בין הערבים. אונז האבן דא געלערנט א מימרא וואס זאגט אונז, אזוי ווי מ'האט געמאכט א פייס אינדערפרי, אזוי אויך מאכט מען אויך א פייס נאכמיטאג. און איין מינוט, דאס איז ממש אקעגן וואס רבי יוחנן האט יעצט געזאגט. רבי יוחנן זאגט אונז, פארן פיי, פאר נאכמיטאג, תמיד של בין הערבים נישט געווען קיין פייס, און דא שטייט קלאר, כשם שמפייסין שחרית, אזוי ווי אינדערפרי איז געווען א פייס, כך מפייסין בין הערבים, אזוי נאכמיטאג אויך מאכט מען נאכאמאל א פייס. און אויף דעם ענטפערט די גמרא ניין דאס איז נישט קיין קשיא כי תניא ההיא בקטורת דארט רעדט מען פונעם קטורת מען רעדט נישט דא פונעם קרבן תמיד תמיד איז רבי יוחנן גערעכט זאלסטו וויסן פארן תמיד של בין הערבים נישט געווען נאכמאל א פייס נאר די זעלבע דזשאב וואס דו האסט געהאט אינדערפרי ביים תמיד של שחר גייסטו איבער מאכן שפעטער נאכמאל תמיד של בין הערבים דא וואס ס'שטייט אז ס'איז אזוי ווי מ'האט געמאכט אינדערפרי האט מען געמאכט נאכמיטאג דא רעדט מען פונעם קטורת, וויבאלד מ'האט נישט געוואלט די קטורת זאל איבער געווען אז איין כהן זאל עס קענען מאכן צוויי מאל, האט מען געמאכט נאכמאל א פרישן פייס. פרעגט ער ווייטער, והתניא, לאמיר דיר פרעגן נאך א צווייטע קשיא, כשם שמפייסין לו שחרית, לו מיינט צו אים לשון זכר, דאס מיינט דעם קרבן תמיד, אזוי ווי ביים קרבן תמיד שחרית האט מען געמאכט א פייס, כך מפייסין לו ערבית, שטייט זייער קלאר, בערבית מאכט מען פאר אים, פארן קרבן תמיד מאכט מען נאכאמאל א פייס, דאס הייסט ס'איז געווען צוויי מאל א פייס, איינס פארן קרבן תמיד של שחר, און איינס פארן קרבן תמיד של בין הערבים, און וואס זאגסטו מיר רבי יוחנן, זאלסטו וויסן פארן קרבן תמיד של בין הערבים איז נישט געווען קיין גורל, דא שטייט דאך קלאר אז יא. אויף דעם ענטפערט די גמרא, אימא לה, דארף זאגן לה בלשון נקבה, פשט אז ס'גייט נישט אויפן קרבן תמיד, נאר דאס גייט אויפן קטורת, אזוי ווי אין קטורת איז געווען אינדערפרי א פייעס, אזוי אויך נאכמיטאג איז אויך געווען א פייעס, אבער פארן קרבן תמיד זאלסטו וויסן די זעלבע ארבעט ווי האסט געמאכט אינדערפרי, גייסטו אויך מאכן שפעטער נאכמיטאג. אויף דעם פרעגט די גמרא א דריטע קשיא, והא תניא אונז האבן דאך געלערנט, יעצט האסטו מיר געטוישט די גירסא, פיין, ווייסטו וואס, האסט געטוישט פון קרבן תמיד צו צו קטורת, אבער והא תניא אונז האבן געלערנט אין נאך א פלאץ, כשם שמפייסין לו שחרית, אזוי ווי פאר אים פארן קרבן תמיד אינדערפרי איז געווען א פייס, כך מפייסין לו ערבית. אזוי אויך נאכמיטאג פאר אים, פארן קרבן תמיד, האט מען אויך געמאכט א פייעס. איז כ'ווייס דו וואלטסט מיר געוואלט זאגן אה, טויש לו צו לה, אבער ניין ס'איז ממשיך, וכשם שמפייסין לה שחרית, אזוי ווי פאר זי, פארן קטורת, האט מען געמאכט א פייעס, כך מפייסין לה ערבית, אזוי אויך פארן קטורת נאכמיטאג, האט מען אויך געמאכט נאכמאל א גורל. דאס הייסט יעצט קענסטו מיר נישט קומען ענטפערן טויש לו און לה, דאס גייט דאך נישט. אין די ערשטע מימרא איז נישט געשטאנען צוויי לשונות, האב איך געטוישט די לו צו לה, אבער יעצט וואס ס'שטייט סיי לו און ס'שטייט סיי לה, קענסטו מיר נישט גיין אויסטוישן, נאר ס'מיינט טאקע דווקא, און אויב אזוי זעה איך דאך פון דא אז די קרבן תמיד של שחר האט געהאט א פייעס, און די קרבן תמיד של בין הערביים האט אויך געהאט א פייעס, און לכאו' דאס א קשיא אויף ר' יוחנן. אמר רב שמואל בר רב יצחק זאגט רב שמואל בר רב יצחק, הכא בשבת עסקינן. א פשוט'ן תירוץ. זאלסטו וויסן די די מימרא דא וואס עס שטייט לו מיט לה, סיי פארן קטורת איז געווען אויף צוויי פייעס, און סיי פארן תמיד איז געווען צוויי פייעס, דא רעדט מען שבת. שבת קומט דאך אריין א פרישע חבורה, עס קומט דאך אריין א נייע א נייע גרופע כהנים וואס זיי גייען דא מאכן עבודה די וואך, איז פארדעם, נאכמיטאג, אלעס וואס איז געווען פון אינדערפרי ביז נאכמיטאג, האט געמאכט די פריערדיגע, האבן זיי געהאט זייער אייגענע פייעס, יעצט נאכמיטאג קומען דא א פרישע כת כהנים, ווי ווייס איך ווער גייט מאכן וואס, פאר זיי דארף מען מאכן א פרישע כת, דארף מאכן א פרישע פייעס, איז פאר דעם טאקע געווען א פייעס אינדערפרי, דאס פאר די אלטע משמר, יעצט דער נייע משמר קומט אריין דארפן זיי פריש מאכן א גורל, דאס איז אבער נאר שבת, אבער נארמאל אין די וואכן, נישט פארן קטורת איז געווען צוויי, און נישט פארן תמיד איז געווען צוויי. און די זעלבע תירוץ קענסטו נוצן אויפן אנדערע ברייתות אויכעט. דאס הייסט, הכא בשבת עסקינן, די מימרא וואס זאגט אונז דא לו מיט לה, זאלסטו וויסן מ'רעדט פון שבת. איז שבת טאקע געווען נאכמיטאג א עקסטרא פייעס ווייל א פרישע משמר איז אנגעקומען. און די זעלבע זאך וויל איך דיר ענטפערן אויפן פריערדיגע זאכן אויכעט. דו האסט מיר געפרעגט כשם שמפייסין שחרית כך מפייסין בין הערבים, האב איך דיר געזאגט מ'רעדט פון קטורת? ניין וואס עפעס, לעולם רעדט מען טאקע פונעם תמיד, אבער מ'רעדט פון שבת, שבת איז געווען א גורל אינדערפרי און א גורל נאכמיטאג. די צווייטע ברייתא אויכעט, והתניא כשם שמפייסין לו שחרית כך מפייסין לו ערבית, האב איך דיר געזאגט גייסט טוישן צו לה מ'רעדט פונעם קטורת? ניין וואס עפעס, קטורת האט אויך נאר געהאט איין גורל. נאר וואס, דא רעדט מען פון שבת. שבת איז טאקע געווען צוויי גורלות, פארן קרבן תמיד, מען האט געמאכט איינס אינדערפרי פאר די אלטע משמר, שפעטער נאכאמאל נאכמיטאג פארן נייע משמר. אבער לעולם איז ר' יוחנן גערעכט, אין א נארמאלע וואכן טאג, זאלסטו וויסן איז געווען א פייס אינדערפרי פאר תרומת הדשן, שפעטער איז געווען נאכאמאל א פייס ווער גייט מאכן דעם תמיד מיט די אלע אנדערע ארבעטן, שפעטער איז געווען א גורל פארן קטורת, און שפעטער איז געווען א גורל פאר די פערדע זאך מעלה אברים ווי די משנה האט אונז שוין דערמאנט. איז פאר דעם זאגט ער זעסט ר' יוחנן גערעכט, טאקע די פיר גורלות זענען געווען, אבער עקסטער גורל פארן תמיד של בין הערבים, דאס איז נישט געווען, אזוי ווי ר' יוחנן האט טאקע געזאגט. איז נאכמאל אמר רב שמואל בר רב יצחק, הכא בשבת עסקינן, הואיל משמרות מתחדשות, ווען די ברייתות, אדער יעדע מימרא וואס דו האסט וואס זאגט אונז אז ס'איז געווען צוויי גורלות, רעדט זיך אויף א שבת, ווייל ס'איז געווען צוויי משמרות, פאר די משמר אינדערפרי זיי האבן געהאט זייער אייגענע גורל, און די משמר נאכמיטאג זיי האבן געהאט זייער אייגענע גורל. זאגט די גמרא יעצט ווייטער ולמאי דסליק אדעתא מעיקרא נפישי להו פייסות לאמיר נאר א מינוט פארשטיין וואס האבן מיר געהאלטן דא לכתחילה אונז האבן געהאט א צד צו זאגן אז תמיד של בין הערבים איז געווען א עקסטער פייס דאס הייסט רבי יוחנן איז געקומען דא מיט א חידוש און זאגן זאלסטו וויסן תמיד של בין הערבים האט נישט פארלאנגט א אייגענע פייס נאר די עבודה וואס דו האסט געמאכט אינדערפרי עסטו איבערמאכן נאכמיטאג אויכעט. און אויף דעם פרעגט די גמרא ניין, אפשר איז יא געווען א אייגענע גורל. און אויף דעם פרעג איך דיר איין מינוט, אויב טאקע פאר תמיד של בין הערבים איז געווען נאך א גורל, קומט דאך אויס איך האב דא פינף, תרומת הדשן, תמיד של שחר, קטורת, שפעטער נאכאמאל תמיד של בין הערבים, און מעלה האיברים. אדער מעלה איברים און שפעטער תמיד של הערבים. איז אויב אזוי קומט דאך אויס דא פינף גורלות דא, און מיר ווייסן דאך אז ס'נאר דא פיר, איז וואס בכלל איז דא געווען די הוה אמינא, וואס איז בכלל געווען די צד צו זאגן אז תמיד של בין הערבים פארלאנגט א אייגענע פייס? אויף דעם ענטפערט די גמרא, אין די הוה אמינא האב איך געמיינט מייתי כולהו מצפרא אתו. אוודאי איך האב פארשטאנען אז ס'נישט געווען קיין פיפטע גורל, דאס הייסט ס'נישט געווען א פיפטע מאל וואס מ'האט צוזאמגענומען אלע כהנים, די כהנים האט מען זיכער נאר צוזאמגענומען פיר מאל, פאר תרומת הדשן, תמיד של שחר, קטורת און מעלה איברים, דאס איז קלאר אזוי. נאר מיין שאלה איז געווען אז מעשה כולהו מצפרא אז יעדער איינער קומט אינדערפרי אתו, טאקע יעדער איינער קומט אינדערפרי, נאר דזכי ביה שחרית זכי, דזכי ביה ערבית זכי. איך האב נאר געמיינט ווען מ'האט געמאכט דעם גורל פונעם תמיד של שחר איז געווען גלייך א גורל איינמאל פאר תמיד של שחר, און מען האט איבערגעמאכט דעם גורל פאר תמיד של בין הערבים. אוואדע זיך צוזאמקומען אלע נאכאמאל, דאס איז נאר געווען פיר מאל. אבער איך האב געמיינט אפשר איז געווען א עקסטערע פייס, בשעת די עולם שטייט נאך צוזאם פארן תמיד של שחר, האט מען געמאכט א עקסטערע פייס צו גיין מאכן א גורל ווער גייט מאכן די תמיד של בין הערבים. און אויף דעם זאלסטו וויסן, ניין, ס'איז נישט געווען אזוי, נאר ווי רבי יוחנן זאגט. דער וואס האט געמאכט די ארבעט אינדערפרי, האט איבערגעמאכט דעם זעלבן ארבעט נאכמיטאג, און מען האט נישט אויסגעלייזט, מען האט נישט געמאכט קיין פייס, אפילו מען איז שוין צוזאמגעשטאנען, האט מען נישט געמאכט נאכאמאל א פייס, און פאר דעם זאלסטו וויסן, עס איז נאר געווען פיר פייסן, מען האט פיר מאל צוזאמגענומען דעם עולם, און יעדעס מאל האט מען נאר געמאכט איין גורל, די ערשטע מאל פאר תרומת הדשן, צווייטע מאל פאר תמיד של שחר, דריטע מאל פאר קטורת, און די פערדע מאל פאר מעלה איברים. האבן מיר געלערנט פריער, געשטאנען די משנה, הרביעי חדשים עם ישנים. די פערדע גורל, ווער גייט יעצט ארויף נעמען די שטיקלעך וואס ליגן אויפן מזבח ארויף און לייגן אויפן פייער, דאס איז א פערדע גורל, חדשים עם ישנים, אלטע, נייע, מאכט נישט קיין חילוק, האסט שוין געמאכט אמאל די עבודה, ס'איז פיין, נישט קיין שום פראבלעם, דו קענסט ווייטער זיין א חלק פון דעם גורל. זאגט אזוי, מתניתין דלא כרבי אליעזר בן יעקב, אונזערע משנה קומט אויס גייט נישט ווי ר' אליעזר בן יעקב. פארוואס? דתנן ר' אליעזר בן יעקב אומר, המעלה איברים לכבש הוא מעלה אותן למזבח. ר' יעקב, ר' אליעזר בן יעקב האט געזאגט, דער וואס האט ארויפגעלייגט אויפן כבש אויפן אונטערע חלק, דער זעלבער כהן גייט שפעטער ארויפנעמען עס ארויפלייגן אויפן פייער אויכעט. אונז האבן יעצט געזאגט אין די משנה, די פערדע גורל איז געווען, ווער הייבט עס אויף פון אונטן פון דער פון דער כבש, און ער גייט שפעטער ארויפלייגן אויפן פייער? זאגט רבי אליעזר בן יעקב ניין, דער ערשטער כהן וואס האט עס אראפגעלייגט דארטן, ער דער זעלבער כהן גייט שפעטער ארויפלייגן אויבן. קומט דאך אויס בעצם, אונז האבן דא א פייס פאר תרומת הדשן, אונז האבן דא א פייס פאר תמיד של שחר, אונז האבן א פייס פאר קטורת, אבער מעלה איברים, זאגט רבי אליעזר בן יעקב ניין, דאס איז נישט געגאנגען מיט א גורל, דער וואס האט עס ארויפגעלייגט דארטן, ער נעמט עס ארויף און ער לייגט עס אריין אין פייער אויכעט. און אוודאי דאס קען נישט גיין ווי אונזערע משנה. אונז האבן געזאגט ביז יעצט, איינס איז תרומת הדשן, צוויי איז תמיד של שחר, דריי איז קטורת, און פיר איז מעלה איברים. אבער רבי אליעזר בן יעקב זאגט ניין, מעלה איברים דאס איז נישט געווען געמאכט מיט א גורל. האסט עס ארויפגעלייגט, דו נעם, גיי עס ארויפלייגן אויפן פייער. איז אוודאי רבי אליעזר בן יעקב איז נישט ווי אונזערע משנה. און אויף דעם זאגט די גמרא במאי קמיפלגי, פיין, סאו וואס די מחלוקת דא צווישן רבי אליעזר בן יעקב מיט אונזערע משנה, אדער קען צולייגן אפילו מיט רבי יוחנן, כאילו וואס איז דא די מחלוקת? זאגט ער אזוי, מר סבר ברוב עם הדרת מלך, אונזערע משנה האט געהאלטן, וואס מער מענטשן זענען זיך עוסק מיט אן עבודה, דאס פאלט אריין ברוב עם הדרת מלך, איז פאר דעם וויל איך האבן כהנים, זעקס כהנים וואס נעמען די בהמה, זיי לייגן עס ארויף אויפן כבש. איך וויל ברענגן נאכמאל אנדערע כהנים, זיי זאלן עס ארויפלייגן אויפן פייער, ברוב עם הדרת מלך, וואס מער מענטשן קען ווערן אינוואלווירט אין די עבודה, איז דאס א כבוד פאר מלכות, איז דאס א כבוד פארן באשעפער, ברוב עם הדרת מלך. פאר דעם, לאמיר מאכן א פייס דערפאר, לאמיר מאכן מעלה איברים, ווער גייט ארויפנעמען די איברים, עס ארויפלייגן אין פייער? דאס איז אויך מיט א גורל, ברוב עם הדרת מלך. אבער ומר סבר, רבי אליעזר בן יעקב האט געהאלטן, מקום שכינה לאו אורח ארעא. די פלאץ פון די שכינה די בית המקדש איז נישט ווי יעדע אנדערע פלאץ. דאס הייסט אזוי, אז דו וועסט עס ארויפלייגן, און שפעטער וועט א צווייטע כהן עס ארויפלייגן אויפן פייער, זעהט עס אויס כאילו די ערשטע כהן זאגט, אה עס איז מיר צו שווער, איך זאל ארויפנעמען די זאכן, איך זאל עס ארויפשלעפן יעצט אויפן מזבח, עס איז מיר צו שווער. ווייסט וואס, א צווייטער כהן זאל עס מאכן פאר מיר, ס'זעהט אויס כאילו, ס'איז אים ביליג די גאנצע עבודה, איך בין נישט אינטערעסירט אין דאס, זאל א צווייטער ווייטער מאכן מיין עבודה. פאר דעם טענה'ט רבי אליעזר בן יעקב, דער ערשטער כהן וואס האט עס ארויף געלייגט אויפן ערשטע האלב פונעם כבש, ער זאל זיין דער כהן וואס לייגט עס שפעטער ארויף אויפן רעשט און לייגט עס אריין אין פייער, צו ווייזן פארקערט, האט א שייכות צו די מצוה, דאס איז זיין חשיבות, דאס איז די עבודה וואס ער וויל טון. לאזט עס איבער פארן צווייטן, זאגט רבי אליעזר בן יעקב, זעהט עס אויס ע, איך האב נישט קיין נערוון פאר דעם, ס'איז מיר צו שווער די ארבעט. פאר דעם זאגט רבי אליעזר בן יעקב, מעלה איברים, פאר דעם איז זעכער נישט געווען קיין פייס. נאר וואס דארף מען יעצט פארשטיין, יעדער איינער ווייסט דאך אז ס'איז געווען פיר פייסות, אויב אזוי וואס האט רבי אליעזר בן יעקב געהאלטן וואס איז געווען די פערדע פייס?

רבי יהודה האט געזאגט, ווען מ'האט געמאכט דעם קטורת, בעצם דארף איך האבן צוויי כהנים וואס זאלן מאכן דעם קטורת, ווי מ'האט שוין אויסגעשמועסט, איינער נעמט דעם קטורת אליינס און ער ברענגט עס אריין אין היכל און ער לייגט עס ארויף אויפן קליינעם מזבח, אבער מ'מוז ארויפלייגן אויף גחלים, אויף הייסע קוילן. איז וואו קומט די הייסע קוילן? האט געהאט א צווייטע כהן וואס ער איז געגאנגען דרויסן צום מזבח צום גרויסן מזבח און פון דארטן האט אראפגענומען הייסע קוילן און מיט א שאוועל האט ער עס געברענגט און ארויפגעלייגט אויפן קליינעם מזבח דאס הייסט בעצם צו מאכן דעם קטורת האב איך געדארפט האבן צוויי כהנים איינער זאל מיר ברענגען די גחלים און איינער זאל ארויפלייגן די קטורת אויפן גחלים. איז זאגט דיר רבי יהודה, די צוויי עבודות זיי גייען צוזאמען, דאס הייסט צו זאגן די וואס גייט שפעטער ברענגען די מחתה, די וואס גייט ברענגען די קוילען, פאר אים איז נישט געווען קיין סעפערעט גורל, נאר וואס מ'האט געמאכט דעם פייס אלע כהנים צוזאמען, די וואס האט געוואנען די קטורת, זאגט פאר זיין שכן אויפן רעכטע זייט, קום, דו וועסט מאכן מיט מיך צוזאמען, צוזאמען גייען מיר מאכן דעם קטורת. איז פאר דעם דאס איז געווען שיטת רבי יהודה אז די מחתה וואס בעצם איז אויך געווען א חלק פון די סגולה פון עשירות, דאס איז געגאנגען אויף ביידע, אבער די צווייטע די מחתה ווער האט געברענגט דעם גחלים, דאס איז געווען נישט על פי פייס, מען האט נישט געמאכט א עקסטער פייס פאר דעם, א עקסטער גורל, נאר דער וואס איז געשטאנען אויפן רעכטן זייט פון די כהן וואס האט געווינען, ער האט עס געמאכט מיט דעם צוזאמען. איז אויף דעם זאגט די גמרא, ס'מוז זיין אז רבי אליעזר בן יעקב איז ער חולק אויף דעם, און ער האט געהאלטן ניין, זאלסטו וויסן, מחתה, דאס איז יא אן ארבעט, דאס איז א עקסטער ארבעט, און איך דארף האבן א פייס פאר דעם. איז קומט רבי אליעזר בן יעקב און ער זאגט רבי אליעזר בן יעקב זאלסטו וויסן, מעלה איברים. דאס האב איך געהאלטן דאס איז נישט קיין ארבעט ווייל ס'זעהט אויס ביליג, ס'זעהט אויס כאילו אז ס'איז אים א טורח, פארדעם קיין גורל נישט געווען פארדעם. אבער מחתה, ווער גייט ברענגען די גחלים פון אינדערויסן און אריינלייגן אויפן אינעווייניג אויפן קליינעם מזבח? דאס איז געווען א ארבעט און אויף דעם איז געווען דער פערדע פייס. מה שאין כן רבי יהודה, וואס ער האלט דאך מעלה איברים אוודאי איז יא געווען א ארבעט, און ער האט געהאלטן מחתה, סתם ברענגען די גחלים, מיין חבר זאל עס ברענגען, דאס איז נישט קיין עבודה, עס איז אוודאי אן עבודה, אבער איך מיין פארדעם איז נישט געווען קיין עקסטערע גורל, פארדעם איז נישט געווען קיין פייס, פארדעם זאגט ער די ערשטע פייס איז געווען תרומה, שפעטער תמיד של שחר, שפעטער קטורת, און אוטאמאטיש מיט דעם איז מיטגעקומען די מחתה, און די נעקסטע גורל איז געווען די מעלה איברים, האט רבי יהודה אויכעט פיר. אבער איך זעה ס'איז דא דא א מחלוקת צווישן רבי אליעזר בן יעקב מיט רבי יהודה, איז מחתה, איז דאס געווען א זאך מיט א פייס אדער איז דאס נישט געווען? רבי אליעזר בן יעקב האט געהאלטן יא, די כהן וואס גייט ברענגען די מחתה גייט ברענגען די גחלים, מען האט אים אויסגעוועלט על פי א גורל, מה שאין כן רבי יהודה זאגט ניין, מחתה, דאס איז נישט געווען דורך א פייס. זאגט ער נאכמאל, אמר רבא, לא רבי אליעזר בן יעקב אית ליה דרבי יהודה, רבי אליעזר בן יעקב איז נישט מסכים מיט רבי יהודה, ולא רבי יהודה אית ליה דרבי אליעזר בן יעקב. דאם כן בצרי להו פייס, ווייל אויב ווילסטו זאגן לאמיר זאגן רבי אליעזר בן יעקב, אז ער איז אויך, אז זיי קריגן זיך נישט צוזאם מיט רבי יהודה, און ווילסט זאגן לאמיר זאגן רבי יהודה האלט מחתה איז אויך אן עבודה וואס מען האט געמאכט מיט א פייס, אויב אזוי קומט דאך אויס אז דו האסט דא פינף גורלות, האסט תרומת הדשן, האסט תמיד של שחר, האסט קטורת, מחתה, און מעלה איברים. און האט דאך נאר געהאט פיר. מוז זיין אז זיי צוויי קריגן זיך. און ער לייגט צו, ואי משכחת תנא דתני חמש, און אז דו וועסט ארום גיין און עסט טרעפן איינער וואס זאגט, זאלסטו וויסן ס'דא פינף עבודות, פינף מאל האט מען געמאכט א פייס, זאלסטו וויסן, ההוא דלא כרבי אליעזר בן יעקב ודלא כרבי יהודה. דאס הייסט אויב דו טרעפסט איינער וואס זאגט אז ס'איז געווען דארטן פינף מאל א פייס, איז פשט איז אדער האלט ער אזוי ווי ר' אליעזר בן יעקב אויכעט אז מעלה איברים דאס איז אויך געווען אן עבודה, קומט אן צו פינף, אדער האלט ער נישט אזוי ווי רבי יהודה און ער האלט אז מחתה איז יא אן עבודה קומט ער אן צו פינף. זאלסטו וויסן אז דו טרעפסט איינער וואס זאגט אז ס'איז פינף, זאלסטו וויסן ניין, דער איז נישט אזוי ווי ר' אליעזר בן יעקב און נישט אזוי ווי רבי יהודה. סתם קען מען צולייגן אגב, אפשר באמת האלט ער יא ווי רבי אליעזר בן יעקב, ער האלט יא ווי רבי יהודה, נאר ער האלט פאר תמיד של שחר, דאס איז געווען איין פייס, און די פיפטע איז געווען פאר די תמיד של בין הערביים, אפשר וואלט דאס געווען א אפשן? דאס קען אויך נישט זיין, ווייל אויב וועסטו מאכן פארן תמיד של שחר איינס, און שפעטער נאכמאל תמיד של בין הערביים, קומט דאך אויס פארן קטורת וואלסטו אויך געדארפט מאכן צוויי, וואלסטו געדארפט מאכן פארן קטורת איינס אינדערפרי און איינס נאכמיטאג. אבער מען זעט דאך נישט אזוי. אלא מאי מוז דאך זיין, זאלסטו וויסן, פארן תמיד דאס איז זיכער געווען איינס פון נאך אינדערפרי און נאכמיטאג, די שאלה איז נאר יעצט, וואס איז די פערדע, און צו ס'איז געווען א פיפטע דא צו נישט. אויב ס'איז דא א פערדע קען איך אויסוועלן אדער רבי אליעזר בן יעקב אדער רבי יהודה, אז ס'איז געווען א פיפטע, מוז זיין אז ס'איז נישט אזוי ווי רבי אליעזר בן יעקב, און נישט אזוי ווי רבי יהודה. איין זאך וואס מען דארף נאך קלאר מאכן איז למעשה דעם קטורת, קטורת האט מען דאך נאר געמאכט איין מאל, אויב אזוי ווי ווייס איך יעצט ווער מאכט די קטורת, קטורת של שחר ווייס איך דער וואס האט עס געמאכט אינדערפרי ער האט געמאכט מיט א פייס, אבער וואס מיט דער נאכמיטאג ווי אזוי האט ער געמאכט דעם פייס, מען זעט דאך נישט געווען נאך א פייס, איז די ריטב"א וויל זאגן ווען מען זאגט אז א כהן קען עס נישט איבערמאכן צוויי מאל מיינט עס צו זאגן אינעם זעלבן טאג. א כהן זאל צוויי מאל מאכן אויפן זעלבן נישט אויף א אנדערע טאג אויפן זעלבן טאג אוודאי דער כהן וואס האט געמאכט אינדערפרי האט אויך געמאכט נאכמיטאג דעם קטורת אבער שפעטער איבערמאכן אנדערע מאל דאס האט מען נישט געלאזט איז פארדעם זאלסטו וויסן פארן קטורת איז אויך נאר געווען איין פייס אזוי ווי געווען ביים תמיד אבער זאלסטו וויסן אויפן זעלבן טאג דעמאלס קענסטו יא מאכן איבער דעם קטורת.